א גוט יאר, פאריגע וואך איז געגאנגען פרשת מקץ, און מקץ שערט מען זיך פארוואס ס'איז דא דריי מאל א יאר וואס מען שערט זיך אין סקווירא, איינס איז פרשת מקץ ווייל ס'שטייט ביי יוסף הצדיק אז מען האט אים אפגעשוירן און מען האט אים געברענגט פאר פרעה, יעצט איך וויל פרעגן, לאמיר זאגן ווער ס'האט געמאכט דעם מנהג, איך ווייס נישט צו ר' יעקב יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, צו דוד'ל, צו אפשר קומט עס נאך פון קנאבלעך טשנאבלעך, איך ווייס נישט, איך ווייס שוין היינט גארנישט. די אלע מנהגים פון וואו זיי קומען, וועלכער צדיק צו וועלכער רשע האט עס געמאכט, עניוועי, יעצט לאמיר פארשטיין, לאמיר זאגן אז דוד'ל האט א קרחת, געווען אמאל איינער נישט געקענט קיין לשון קודש, זאגט ער פארן רב, האט געהאט עפעס א דין תורה, זאגט ער פארן רב, כ'האב געזען וילד איננו, אז דא איז דער פרשוין, האב איך אים אנגעכאפט בקרחתו ובגבחתו, ולכלב תשליכון אותו, איך האב אריינגעברענגט צום רב, דער רב איז א הונט, עניוועי, כ'ווייס נישט ווער ס'האט עס אויסגעטראפן, אבער לאמיר זאגן פאר ארגומענט'ס-סעיק, אז דוד'ל סקווערער האט עס אויסגעטראפן, דוד'ל פון ניו סקווער. יעצט, אז ער איז האט אן אויסגעפליקטן קאפ, און ס'וואקסט אים נישט צוריק די האר, אים איז גענוג דריי מאל א יאר. למשל, ס'דא מענטשן, ווען איך בין געוען יונגער, האב איך מיך געדארפט שערן יעדע צוויי חדשים, און טאמער נישט, איז האב איך געהאט לאנגע האר, איז נישט געווען גוט וועגן תפילין, וועגן אנדערע זאכן. היינט, דארף איך נישט מער ווי צוויי מאל א יאר. שוין אן אלטער מענטש, ס'וואקסט שוין נישט צוריק גארנישט. ס'דויערט צייט ביז ס'וואקסט צוריק. ס'איז געווארן זייער לויז די האר, שיטער, ס'איז נישט מער אנגעפאקט, געדעכט, אפילו ווען ס'זאל זיין אביסל לאנג איז שוין נישט קיין חציצה פאר תפילין. סאו וויל איך פרעגן, ווער ס'האט אויסגעטראפן דעם פאטענט דריי מאל א יאר איינס איז ווייל דא שטייט מ'האט אפגעשוירן יוסף, און נאכדעם איז דא אין נאך א פרשה שטייט והתגלח. ביי די מצורע, און נאכדעם איז דא עפעס א דריטן מאל, איך מיין אז ערב ראש השנה, כ'ווייס נישט פונקטליך. דאס איז וואס איך ווייס. אז ס'איז אויך די סקווערע רשעות, מען זאל שערן דריי מאל א יאר, און אז איינעם פעלט אויס מער, וואס זאל ער דעמאלטס טון? איר פארשטייט? דאס איז דאס רשעות, מען האט געמאכט א גזירה אויף כלל ישראל, פארוואס? ווייל דער וואס האט עס געמאכט, צו א צדיק צו א רשע, האט געהאט א קרחת בגבחת, און ס'האט אים נישט אויסגעפעלט. ער האט זיך אפגעשוירן ווען יוסף הצדיק האט זיך אפגעשוירן און אויך ווען דער מצורע האט זיך אפגעשוירן. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן אן אפיקורסיש געדאנק, אפשר דארפן זיך די פרויען אויך נאר אפשערן דריי מאל א יאר? און אפשר שערן זיך טאקע נאר אפ דריי מאל א יאר? כ'ווייס אין רוסלאנד איז דאך עס געווען פיקוח נפש, אפשר איז דאס אויך געבליבן? איך ווייס שוין היינט גארנישט, איך בין שוין אזוי נאאיוו מיט די אלע זאכן דעט איי דאנט נאו וואטס גאואינג אן. אבער לאמיר גיין צו שטאט. יעצט קען זיך אויפשטעלן א מענטש וואס ער רופט זיך א רבי, א ראש בני ישראל, אדער א רע בעיני השם, ער קען זיך אויפשטעלן און ארויסווארפן קינדער, און זיי גייען אין פאבליק סקול, קיינער זאגט נישט קיין ווארט און ער איז אפילו נישט מוחה? איך קען עס נישט פארשטיין, דאס איז ביי מיר מיינד באגלינג. אויף קלענערע עבירות האט כלל ישראל מוחה געווען. אז נחום ראזנבערג האט געהאט א האטליין וואס האט זיך זיי צוגעדאכט מען רעדט מנבלות, האט מען איבערגעקערט די וועלט, מען האט אריינגעלייגט. הונדערט אלפים, מען האט נישט אויסגעגעבן דאס גאנצע, דאס איבעריגע וואס זיי האבן געזען אז איך לאך האבן די גבירים צוריקגעצויגן דאס געלט, אבער מען האט אונטערגעשריבן, מען האט עס ווי מען זאגט פראבירט צו קעמפן, מען האט געזאגט ליגנט, אז דאס איז אזוי און דאס איז אזוי, אלע גרויסע שקרנים מיט ליגנערס, סאו וויל איך באמת פארשטיין דא, אז מען זעט, מען קוקט, מען שיקט. קינדער אין פאבליק סקול און ולא אמר ולא מידי קיינער זאגט גארנישט און עטץ גייטס מיר זאגן אז דאס איז אידישקייט און דאס איז נאך חסידות ר' מרדכי טשערנאבלער צו ר' מנחם נחום טשערנאבלער האט דאס געגרינדעט איז רחמנא לצלן איז אנבעליוועבל יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה איך בין געווען א בחור בין איך געפארן מיט א טעקסי פון בני ברק אויף תל אביב איך האב געדארפט עפעס די ציין זיך פאררעכטן וויזשניצער ישיבה געהאט אפגעשמועסן מיט א דאקטער אז ער האט יעדן גענומען אומזינסט. שוין, איך בין געגאנגען פאררעכטן די ציין, פארוואס נישט? אויפן וועג פרעגט מיך דער נהג, דער דרייווער, וויפיל מענטשן זענען די נטורא קרוסא? איך ווייס אפילו נישט פון וואס דו רעדסט. ענדליך איז ארויסגעקומען אז ער מיינט נישט נטורא קרוסא, דאס רופט מען נטירי קרתא. שוין, פרעגט ער וויפיל מענטשן זיי זענען. זאג איך אים, כ'וועל דיר זאגן, זיי זענען אפילו נישט קיין צען מענטשן, זיי זענען נישט מופיע בכלל, זיי האבן נאר א פאסט באקס, וואס דארטן קומט אריין טשעקס א גאנצן טאג און וועגן דעם גייען זיי פראטעסטירן אבער ס'איז אפילו נישט דא קיין צען מענטשן זאגט ער דו מיינסט ערנסט זאג איך אים יא זאג איך אים איך וועל דיר מסביר זיין מדינת ישראל שלאגט זיך מיט די גאנצע וועלט פון אראבער פארוואס קענען זיי נישט אונטערברענגען נטורי קרתא זאג איך ווייל זיי זענען נישט מופיע זיי האבן נישט קיין לאקאל זיי האבן גארנישט זיי זענען גארנישט ווען די מדינה וויל זיי אונטערברענגען דארפן זיי נעמען א באמבע און אריין שיסן אין פאוסט אפיס אין ירושלים, דארט ווי זיי האבן זייער פאוסט באקס, אריין שיסן דארט און דעמאלטס זענען זיי אונטערגעברענגט, מער פון דעם זענען זיי נישט, זיי האבן נישט אפילו קיין שיל אין מאה שערים, זיי האבן גארנישט, זיי זענען אויסגעשפילטע מענטשן, כל פנים דאס איז געווען דעמאלטס און איך בין געווען א בחור, דאס גייט צוריק דרײַ און פֿערציק פֿיר און פֿערציק יאר, דער קיצור די חברה האבן זיך גענומען רודערן און רודערן און רודערן און רודערן. זיי רודערן אויף א זאך וואס זיי האלטן אז דאס איז דער יסוד פון אידישקייט, צו אונז האלט מיר אזוי, אונז לאך מיר פון זיי, אונז האלט מיר זיי זענען א באנטש משוגעים, איך מיין אז ס'איז געווען דער הירש'נס זון איז געווארן אפילו אן אראבער און האט זיך געשמד'ט מיט אלע קינדער ווייל דער טאטע האט באקומען א טשעק פון זיי, איטס אלל מאני, דעטס אלל איט איז, די גאנצע מלחמה איז א פאר טאלער. רבי, דער סאטמאר רב האט אמאל געזאגט, איך האב פיינט די נטורי קרתא, ער האט נישט ארויסגעזאגט, ער האט יא ארויסגעזאגט, אבער אין די תורה האט מען געשריבן די נו"ן קו"ף אין די נשא תורה, מען האט נישט געוואלט ארויסשרייבן די נטורי קרתא, ווייל סוף כל סוף, דער רבי האט אמאל געזאגט איך דארף זיי האבן, ווייל טאמער גליטש איך פונעם וועג זאלן זיי מיך אויך צוריק שטעלן. איז אז איך זעה זיי גייען פראטעסטירן, איך בין נישט ברוגז, איך בין נישט אזוי ווי די זאלוינים נאך, ס'איז מחלל שם שמים, עטס זענטס דאס, עטס זענטס יענץ, משכב זכר איז אויך מחלל שם שמים און קיינער האט זיך נישט אנגענומען. עניוועי, נישט דאס וואס איך וויל ארויסברענגען איז, וויאזוי האבן זיי זיך אזוי געשטארקט אז זענען געווארן אזא ארגענעזעישן, זיי מאכן פראטעסטס איבעראל, צו קומען מיט די קעמערעס מיט די טעלעוויזשען ס'איז א קאנטראווערשעל סאבדזשעקט וויאזוי זענען זיי אזוי שטארק געווארן נאר פאר איין זאך ועל הישנות החלום ס'איז נאכאמאל געחלומט און נאכאמאל געחלומט און נאכאמאל געחלומט כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט אז ר' וועלוול בריסקער פלעגט יעדן ערב יום כיפור לערנען א גמרא און ער פלעגט וויינען ביי די גמרא די גמרא ברענגט א מעשה אז שלמה המלך האט געטשעפעט מיט אשמדאי דער שר פון די שדים. ס'איז א תוס', תוס' ברענגט א גאנץ אריכות ווייל ער האט געוואלט דעם שמיר, למעשה. ער האט עס עפעס נישט צוריק געלייגט און ס'וואלט מען געמוזט צוריק לייגן, ס'איז א שיינע מעשה, תוס' ברענגט עס, איז געקומען דער אשמדאי האט אים געגעבן אזא שטויס אז שלמה המלך, שלמה מלך ישראל, איז ארויס גע. פלויגן פון ירושלים און ער האט געלאנדעט אויף יענעם עק ארץ ישראל. בקיצור, שלמה המלך איז געגאנגען פון שטאט צו שטאט און ער האט געשריגן אני שלמה, אני שלמה, אני שלמה. מענטשן האבן געלאכט פון ווי קומט שלמה המלך דא אין יענעם עק. בקיצור, עס איז געווען א גוטער דזשאוק. שלמה המלך האט געהאלטן אין איין שרייען אני שלמה. שיינעם טאג איז שלמה המלך אנגעקומען צו די סנהדרין אין ירושלים. און ער זאגט אני שלמה, זאגט דער בריסקער רב, און די סנהדרין האבן אים געגלייבט. פרעגט ער פארוואס? וויאזוי איז דאס מעגליך מען זאל אים גלייבן אני שלמה? וואסערע באווייז האט ער געהאט? האט דער בריסקער רב געזאגט, ווייל ער האט זיך גע'חזר'ט דאס משוגעת יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל. האבן זיי געזאגט, אז א מענטש האלט זיך אין איין חזר'ן דאס זעלבע נאכאמאל און נאכאמאל, איז עס נישט קיין משוגעת, איז א סימן אז ס'איז אמת. האט בריסקער רב זייער שטארק געוויינט, ער האט געזאגט, הייליגער באשעפער, איך זאג דיר יעדעס יאר, כ'וועל תשובה טון, דאס יאר גייט זיין א בעסער יאר, און ס'לאזט זיך אויס אז ס'איז נישט בעסער, אזוי ווי ס'שטייט, עיני השם בה מראשית השנה עד אחרית שנה, שטייט שוין נישט השנה, זאגט דער ישמח משה, יעדעס יאר מיינט מען דאס וועט זיין השנה, דאס גוטע יאר, מיט תשובה טון און משיח וועט קומען, ס'קומט סוף יאר זעט מען ס'איז געווען. עד אחרית שנה, סתם א יאר אזוי ווי יעדעס יאר. בקיצור האט בריסקער רב אנגעהויבן זייער צו וויינען, זאגט ער אבער רבונו של עולם איך זאג דיר צו יעצט וועל איך יא תשובה טון, יעצט גיי איך, זאלסט מיר גלייבן אז יעצט גיי איך זיין ערליך, פארוואס? זאגט ער פארן זעלבן טעם וואס שלמה המלך האט מען צוריק גענומען צו זיין דער מלך. ווייל ער האט געהאלטען אין איין חזר'ן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. די זעלבע דא אויך, ער זאגט רבונו של עולם איך חזר נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל אז איך טו תשובה, כ'וועל נישט זינדיגען, גלייב מיר. ווייל א מענטש חזר'ט עס יעדען טאג נאכאמאל איז עס נישט קיין משוגעת, איז עס אן אמת און ער האלט דערביי. די זעלבע די נטורי קרתא, זיי האבן גע'חזר'ט יעדען טאג נאכאמאל און נאכאמאל די מדינה מוז אונטערגיין, זי מוז אונטערגיין.

פֿױלן לעבעדיקערהײט. דער שײגעץ איז געגאַנגען און האָט אַרױסגעװאָרפֿן דרײַ קינדער, און די קינדער זיצן אין יאַנקערס, און זײ שרײַען, טאַטי! קודם האָבן זײ געשריגן, אונדז װיל מען נישט גײן אין פּובליק סקול! און דאָרט, אין יאַנקערס, האָט מען זײ געטשעפּעט. איז למעשׂה, שרײַען זײ שױן יעצט, אַז אין פּובליק סקול איז געװען בעסער, און זײ װילן גײן נאָר אין פּובליק סקול. װײַל מ'האָט דאָך אָנגעזאָגט איבעראָל, מאַכן זײ ענג! ווייל מיין טאטע איז געווען נישט מער געדאכט אין פרידוואלד, איז אויך געקומען דארטן עפעס דער לעפקאוויטש א רשע בן רשע בן בנו פון בלעם הרשע, און ער האט אנגעהויבן צו זעהן מען זאל מיר נישט געבן קיין עליות מיט אלע, און איך האב דאך נישט קיין מורא פאר די חברה, נאך א האלב יאר, מיין ברודער האט באקומען יעדן שבת, יעדן צווייטן שבת, אונז האט מען געראוטעיט, איך איין שבת ער א צווייטן. שבת. ער האט באקומען יעדן שבת אן עליה. מיר האט מען נישט געגעבן אן עליה. ס'איז געווען שבועות ביינאכט האב איך געזאגט א דרשה, רבותי, אויב איך האב נישט מארגן אן עליה, ווייל כ'בין שוין געווען דעמאלטס אן אבל נאך מיין מאמען, אויב איך האב נישט מארגן קיין עליה זאג איך ענק צו איין זאך, מער וועט דא קיין מנין פון סקווער נישט אריינקומען, איך ברענג אהער פיט באהארא אליינס, נישט זיין אפיס, נאר אים ברענג איך. קיצור, געווען דער רשע לעפקאוויטש איז געקומען, ער האט געהערט איך האב געזאגט אזא פייערדיגע דרשה שבועות ביינאכט, איז ער געקומען, ער האט געהייסן דעם כהן, דארט איז דא הרב שלום, ער איז דער כהן, ס'איז א ליובאוויטשער, האט אים געזאגט, רב שלום, דו גייסט נישט עולה זיין כהן, נחום ראזענבערג גייט עולה זיין, אבער אונז קען מען אים נישט געבן קיין עליה, דו וועסט אים זאגן קום אהער און זיי עולה, דו הערסט, דער רבי ימח שמו אזא שטיק טינופת, הערסט, ס'איז נישט דא מער קיין כהן, ס'איז דאך א מצות עשה דאורייתא, ניין? דאס ווייסט ער אויך נישט דער רבי, און נאכדעם ס'הייסט. ער דער כהן איז געשטאנען דארט, ער איז געווען דער בעל קורא אויך, ער וועט נישט עולה זיין נאר איך, ממילא מוז מען מיך נישט אויפרופן, כ'ווייס נישט וואס א חילוק צו מ'רופט מיך אויף צו שלישי, צו ביי כהן זאגט מען מיר גיי צו, זענען דאך אזאלכע רשעים, איך וויל דיר זאגן, ס'ענדלט אפילו נישט צו תורת משה זייער גלויבן, ס'ענדלט ענדלט אפילו נישט. ס'איז דא א תשובה אין דעם רשב"א אז טאמער א גוי א קאטוילישער רירט אן וויין מאכט ער עס יין נסך, פארוואס? ווייל זיי זיי גלייבן אין שיתוף, ס'איז דא די פאדער און די סאן און די האולי גאוסט, ס'איז דא וואס זיי רופן דעם אייבערשטען, און נאכדעם יאשקע געווען א זון ימח שמו מיט זייערע מינות טפלות, און די האולי גאוסט, דאס איז עכט מינות וכפירה. ווייל ס'איז נישט דא נאר דער אייבערשטער, נישט דא קיין פאדער און קיין סאן. דער איסלאמישער גלויבן איז א גלויבן וואס זיי זאגן אז ס'איז נאר געווען א נביא, מוחמד איז געווען א נביא, אבער זיי שטעלן אים נישט צו צום אייבערשטן. זאגט דער רשב"א אין די תשובה אז א מוסלעם מאכט נישט קיין יין נסך. נו זאגט דער רשב"א. סקווערע רעלידזשען איז ארגער ווי קעטאליסיזם. ביי זיי זאגט מען נישט אז ס'איז דא די פאדער ענד די סאן חס ושלום, ס'איז דא די רבי און נאכדעם קומט גאט, ימח שמם וזכרם. סאו יעצט איז מיין שאלה איז אזוי, אז מען זעהט אז מען האט ארויסגעווארפן דריי קינדער און די טאטע האלט מיך אין איין קאלן און די טאטע זאגט מיר אזוי אנפאנג האבן זיי נישט געוואלט גיין אין סקול און זיי האבן נישט געוואלט האט עס אריינגעגעבן אויף יאנקערס און ער האט אנגעזאגט אז מ'זאל מאכן קורץ דעם וועג פאר די קינדער, ווייל סקווער וויל ווייזן אז זיי גייען אין פאבליק סקול, ענד געס וואט, היינט אז ער פרעגט דאס קינד ווי ווילסטו גיין, זאגט ער איך וויל גיין אין פאבליק סקול, ווייל מען געט זיך דארט אפ כבוד, מען מאכט זיי פילן גוט, און ווען זיי זענען געווען עפעס איין טאג אין יאנקערס האט יעדער געטשעפעט מיט זיי, פארוואס? ווייל סקווער האט אנגעזאגט. טשעפען, זיי האבן אנגעזאגט מיין טאטע קראנקט דארט און איך ווייס נישט פון קיין צרות און זיי ווילן צושטעלן א מנין, נחום ראזענבערג טאר נישט עולה זיין, ווער איז ער, דו? ווער איז ער? ער איז א לאולייף א שמוציאן וואס ער איז געווען א בעל עבירה אלס בחור, ער האט געזינדיגט, ער האט מכשיל געווען בחורים און מ'איז געגאנגען דערציילן זיין טאטע האט ער ארויסגעמופט פאר בושה, ער וועט מסביר זיין צו איך דארף יא אן עליה שבועות צו נישט און ער וועט מסביר זיין צו די קינדער דארפן גיין אין פאבליק סקול צו נישט, יעצט לאמיר צוזאמשטעלן די אלע מעשות אין איין, אויב. מען קען נישט צוזאמשטעלן מינימום צוואַנציק אדער דרײַסיק מענטשן זאלן שטיין אינדרויסן און פראטעסטירן, דאס הייסט אינדרויסן מיין איך אין סקווער, און נישט ארויפגיין אויף יענעמ'ס פראפעטי, און זאלן פראטעסטירן אויף דעם רשעות וואס ער האט געטון, קענט עטס נעמען גאנץ תורת משה און צוריקשיקן אויפן בארג סיני, זענט עטס גארנישט ווערט, ס'איז נישט קיין חסידות. ס'איז גארנישט. ס'איז א פערטע גלויבונג. אונז האמער פיר גלות'ן. די פערטע גלויבונג איז סקוועריזם. דאס איז עס. ס'איז דא עכט אידישקייט, תורת משה. נאכדעם איז דא קעטאליסיזם. און נאכדעם איז דא מוסלימס. און נאכדעם איז דא סקוועריזם. לייג צו איזם אזוי ווי אלע איזם'ס. יעצט וועט יעדער מענטש פרעגן, וואס האב איך מיט דעם? האט ער ארויסגעווארפן יענעמ'ס יונגל? וואט דו איי קעיר? די תירוץ איז, מארגן וועט עס זיין דיין יונגל. וואס האט באראק אבאמא געזאגט? קוד העװ בין מײַ סאָן דער, װאָס די פּאָליס האָט געשאָסן. און אַזױ האָט דעבלאַזיאָ אױך געזאָגט. װאַטש אַוט, זאָגט ער, ביקאָז יו אַר בלעק, ענד די װײַט אַר היר טו קיל יו. און בײַ דעם האַלט מען יעצט, אַז עטס לאָזטס דאָס דורך. זענט עטס גאָרנישט װערט. עטס זענטס אַפֿילו נישט װי דער געװענטליכער גױ, װאָס ער שלאָגט זיך פֿאַר זײַנע רעכטן. איך רעד שױן נישט, תּורהדיק, איך רעד שוין נישט כל ישראל ערבים זה לזה, איך רעד סתם דיינע רעכטן, דו ביסט בארעכטיגט צו גיין אין תלמוד תורה, די גאווערמענט געט פאר דעם געלט און דיין טאטע באצאלט פאר דעם, און וויל איך ענק ווייזן פארוואס דער ווילנער גאון האט נישט געהאלטן פון חסידות, איך פארשטיי עס קלאר, ער האט געזען ס'וועט זיין ארגענייזד קריים, ס'איז דא דער בעל שם טוב הקדוש מיטן תניא וואס האבן געמיינט דעם אמת, זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פארן אמת, געווען תלמידי חכמים האט ער געוואוסט, איינמאל עס וועט ווערן ארגענייזד. מיט רעבעס מיט שלעק, דאס איז עקירת כל התורה כולה. און דאס זעהט מען יעצט. וויאזוי איז דאס מעגליך אז ס'זיצט א שטאט פון כ'ווייס פופצן הונדערט משפחות אפשר צוויי טויזנט און יעדער לאזט דעם שייגעץ דעם לאולייף דעם שטיק טינופת טו געט אוועי וויט דיס קיינער זאגט אים גארנישט? לאמיר כאטש זעהן ווי ס'זאל זיין א פראטעסט פון אוטסיידערס שטייטס אינדרויסן אויפן פארטי פייוו. גייטס צו ווייל זיי האבן אראפגעפארן שלמה משה דיימאנד אויכעט. קענען ענק אויך אראפפארן. אבער כ'וויל ענק זאגן איין זאך. טאמער ווילט עטס מאכן א פראטעסט, איכ'ל ענק ערלעדיגן אז די עף בי איי עט שטיין דארטן מיט א קאר די גאנצע צייט. נישט דעם קומען ביי אהרן מיט אויפקוקן ווער ס'האט געשלאגן געשפיגן. די עף בי איי ווייסט אז דאס איז. די גאנצע סקווער איז א קולט. זיי ווייסן דאס. אונז האמיר זיי אלעס פארציילט. און אונז גיימיר מאכן זיכער טאמער ווילט עטס א פערמיט. ברענגטס צען פופצן מענטשן וואס האלטן ביים קומען, און קומען די עף בי איי אליינס מיט די קארס וואס האבן דעמאלטס נאכגעלאפן סקווער מיט די גניבות מיט בערגער וואס איז געפייגערט אין תפיסה, און עט די ענד אוו די דעי עלן זיי דארט שטיין און זיי'ן וואטשן אז ס'עט קיינער גארנישט טוהן, דוד עט זיין א לעים דאק, ער איז שוין, ער ווייסט עס שוין, קען גארנישט טוהן צום שכן קעגן איבער דעם בית מדרש אויך. ווייל יענער איז קאסאן, ער לאכט, ער פייפט זיך אויס אויף סקווירא. איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי, קאלטס אפ, אז עטס האט צען אדער פופצן מענטשן, איך ברענג ענק די עף בי איי עט שטיין אויף די פרעמיסעס, און קיינער עט זיך נישט טרויען אנצורירן, מ'עט אפילו נישט נאכשרייען, מ'עט נאר ארויסשטעלן א צעטל אין בעסמעדריש אז כ"ק מרן זאגט אז מ'זאל נישט גיין צום פראטעסט, און מ'זאל נישט אהער, און מ'זאל נישט אהין, און מ'זאל וואוטן. פאר הילערי קלינטאן, רבותי זיין ראן איז אויכעט אווער, ער האט אביוזט כלל ישראל צופיל יארן, און טאמער קען מען נישט צוזאם שטעלן דעם עולם, אויב עטס קענטס נישט האבן אפילו צען אידן וואס ווילן ארויס שרייען אז דאס איז א רשעות און דאס טאר מען נישט צולאזן, דעמאלטס זאלט איר וויסן האט דער סמך מם געווינען, פייוויש מענדלאוויטש ער לויפט ארום דער אור שבעת הימים און פארט דארטן, טשי. טוט זיך בעל שם טוב ווי ס'איז געפערליך, ס'ברענט די הויט, מ'פארט צום בעל שם טוב, וואס האט זיך אויסגעלאזט זיבן דורות נאכן בעל שם טוב? אז מ'שיקט קינדער אין פאבליק סקול, מ'געט קיינעם נישט קיין ישוב הדעת, מ'גנב'עט דאס געלט וואס די גאווערמענט געט, די גוי געט פארן אידישן חינוך, גנב'עט מען עס צו, און אפשר איז דויד'ל גערעכט, דער סאטמאר רב האט דאך געהאלטן מ'טאר נישט נעמען געלט פון זיי, נעמט ער עס. און ס'האט זיך אויסגעלאזט א אויסגעבלאזענע איי פון גאנצן דרך הבעל שם היינט יא, און נישט נאר ס'האט זיך אויסגעלאזט אן אויסגעבלאזענע איי, ס'האט נאך געמאכט אראפגעברענגט כפירה אויף די וועלט, כ'האב ענק געזאגט די פערדע מין רעלידזשען, ס'הייסט סקוועריזם, די זעלבע איז סאטמאריזם, ס'איז אלעס די זעלבע, נאר ברוך השם דאס אז סאטמאר זאל נישט גלייבן אין די אלע שקצים, דאס האט נאך די רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל היינט, מ'גייט צום טיש צו רב אהרן פארוואס נישט, ס'איז א גוטע קלאב, אבער. ווען ער זאל זאגן אזא זאך ארויסצואווארפן מען האלט אין איין פראטעסטירן קעגן אים מ'האט דעם סיגעטער נאכגעשריגן מען האט דעם דברי יואל אויכעט נאכגעשריגן רבינו סר מן הדרך. און זעסט דאס איז דער חילוק צווישן סאטמאר חסידות און אנדערע חסידות'ער דער רבי האט אמאל געזאגט דער רבי האט אמאל געזאגט אז אין סאטמאר ווען דער רבי זאל נעמען א זעג און ער זאל אפהאקן דעם קאפ פאר א חזיר און ער זאל עס אויפעסן וועט מען זאגן אזוי דער זעג איז געווען די מאכלת און דער חזיר איז געווען דער אייל של יצחק און אז דער רבי עסט מעג מען עסן. זאגט ער אבער איך האב אויסגעלערנט מיין עולם אנדערש, איך האב אויסגעלערנט אז דער זעג איז א זעג, און דער חזיר איז א חזיר, און דער רבי איז א שייגעץ, דאס האט מען ביי אונז געלערנט, מען דארף וואטשן אויפן רבין אויכעט, ער קען פארפירן דעם עולם, און ער קען זיי ביטער פארפירן. און דאס האט געהאלפן אז אפילו אונז זע מיר לייב, נישט קיין חסידים מען גלייבט נישט ער פליט אין הימל, ווען איינער זאגט עפעס שרייט מען אים אויך נאך, מען זאגט אים טו עס נישט, דו וועסט אדורכפאלן, אין סקווער, דער רבי איז אן אלטער פארביסענער קאמוניסט. א חיה, א נוקם ונוטר, א שמוציגער יונג אלע יארן געווען, און ער איז געווען א געספוילטער בן יחיד, ממילא ווייזט זיך עס יעצט ארויס אויף דער עלטער קען ער זיך נישט קאנטראלירן, און ער האקט אין טיש, מען מוז דעם איינשפארן יענעם, כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, אויב עטץ ווילטס מאכן א פראטעסט, איך שטעל ענק צו די גאנצע דעם פערמיט, מיט דעם גאנצן קלאפערגעצייג ווער ס'וועט וואטשן, און מ'וועט זאגן פאר די עף בי איי.

נא, דעמאלטס האבן זיי שוין נישט געוואלט ווייטער זיך שלאגן, פארוואס? העי, זיי האבן אזויפיל שמוץ, אזויפיל זנות, אזויפיל קינדער אראפ פון וועג, אזויפיל מיידלעך אראפ פון וועג, וויאזוי טייטשט דער הייליגער בארדיטשוב ורבו? ס'שטייט בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון. האט ער געטייטשט אזוי דער הייליגער בארדיטשוב ורבו, רבונו של עולם, כמה יעברון, וויפיל מאכן די גוים שוואנגער אין א ראש השנה? און אין א יום כיפור. גראדע היינט וואלט די מליצה נישט געארבעט ווייל אונז מאך מיר עס אויכעט, און אפילו אין די צייט פון שמואל האט עס אויך שוין נישט געארבעט, די גמרא זאגט כמה בתולות נבעלו בנהרדעא, אבער אמאל זעהט אויס האט עס יא געארבעט, וכמה יבראון, וויפיל קינדער ווערן געבוירן ראש השנה יום כיפור פון זנות, פרעג איך דאך רבותי מי יחיה ומי ימות, ווער דארף לעבן און ווער דארף שטארבן, כ'האב שוין געזאגט היינט וואלט עס נישט געארבעט, היינט זעמער. ככל הגוים בית ישראל, פארקערט די רבנים זענען נאך די גרעסטע חזירים, באט עניוועי. מען געט זיך אן עצה אקעגן כמה יעברון, וויפיל קינדער גייען אראפ פון וועג, וכמה יבראון, וויפיל מאכן זיך פאר א נייע בריה, א זכר א נקייבה, א נקייבה פאר א זכר, מי יחיה, ווער וויל שוין לעבן, און מי ימות, מען האלט אין איין שטארבן, מען נעמט דראגס,

ס'איז שוין בעיסיקלי די פאבליק סקול אבער ס'איז דאך אז מ'געט טרייפעס צו עסן דארט ער קוקט צו די גויאישע ווערטשאפט ער קומט אהיים ער זינגט די טרייפענע ניגונים וואס מ'זינגט פאר די חגאות יעצט אויב ס'איז נישט דא כאטש א מנין וואס זענען אינטערעסירט ארויסצוגיין זאלט איר וויסן איז גאנץ סקווער מיט גאנץ חסידות א פארלוירנהייט א פארגאנגענהייט אין מינות און כפירה. און דאס איז מיין בקשה צו ענק האלטס נישט מיינע ווערטער גרינג איך זאג ענק צו צו האבן פול פראטעקשאן. און איינמאל אז מען טוט ברעכן דעם אייז וועט ער עס מער נישט טון, און לאידך גיסא אויב מען וועט נישט ברעכן דעם אייז זאלסטו געדענקען עס גייען זיין אזעלכע צענליגע קינדער אז מען לאזט דעם רשע המן טון אזא זאך פאר אידישע קינדער, דאס איז די ארגסטע זאך, און ווארט זיינע קינדער נאך זיין נאך גרעסערע רשעים ווייל דער טאטע דער היטלער וועניגער טאטע דער ימח שמוניק דער משכב זכורניק ער האט עס איינגעפירט. איצט דער הייליגער בארדיטשובער רב האט געטראפן עפעס א לימוד זכות אז דער איד איז בעסער פון גוי, אבער אז מען כאפט קינדער און מען ווארפט זיי ארויס בשאט נפש און קיינער זאגט גארנישט איז דער איד ארגער פונעם גוי. ווארף ארויס א גוי פון פאבליק סקול און זעה צו אמעריקע האט זיך נישט איבערגעקערט פון איין עק ביזן צווייטן. סאו דער שווארצער גוי אין אמעריקע איז מער געטריי פארן חינוך פאר זיינע קינדער ווי די הייליגע חסידים פון סקווער. יעצט איך וויל זאגן איין זאך, די זאך איז נישט נאר א פראבלעם פאר סקווער, ס'איז א פראבלעם פאר אלע מוסדות, איך האלט אז אלע מוסדות דארפן זיך דא משתתף זיין, אלע אידן, און אז עץ האט'ס מורא אין סקווער און עץ האט'ס מורא אז די עף בי איי וועט ענק נישט געבן פראטעקשאן מאכט עס פיר גאסן אוועק, ס'איז נישט דא אזא זאך וואס אזא זאך קען מען באהאלטן און מען קען צוקוקן ווי דאס בלוט פון די קינדער גיסן זיך מיט די עלטערן און די זיידעס מיט די באבעס זאלן זיי האבן געוואוינט אין

סקול? ווילהעלם לאמיך דיר זאגן, איך קען דיר אויף דעם נישט ענטפערן, ווייל איך האב דיר געזאגט איך וויל ברענגען די טעלעוויזשען טשענעל צוועלף, אז דו האסט נישט קיין גאטס איז נישט דער פשט אז איך קען דיר געבן א היתר דערויף, דו ביסט נישט גענוג שטארק דיך צו שלאגן ענד יו העוו טו פוט יור סעלף טוגעדער, אוודאי קען איך דיר נישט זאגן זאלסט לאזן דיין קינד אין פאבליק סקול, ס'איז די גרעסטע פארברעך, א טאטע דארף דאס דורך גיין? אויף דעם האט ער געדארפט ברענגען קינדער אויף די וועלט? אנבעליוועבל! ר' דוד. טווערסקי, ימח שמו, דו טשעפעסט מיט קינדער זאלסט האבן א סוף ווי המן רשע, ס'זאל נישט בלייבן פון דיין הויזגעזינד, א משתן בקיר, איינער וואס פישט זיך אויס אויף א וואנט זאל נישט בלייבן פון דיר. דער אייבערשטער באצאלט מידה כנגד מידה, דו האסט אוועקגעהארגעט אזויפיל אידישע דורות, משפחות, מיט גוטן, מיט אלעם, יעצט האסטו זיך גענומען צו די תינוקות של בית רבן, דאס וועסטו נישט רעזיסטן, אדער דו וועסט זיך ברעכן, אדער מען וועט דיך צעברעכן פון הימל.

דוד טווערסקי אלקינו ואלקי אבותינו. שוין, דאס איז נאר געווען א שטיקל, צולייג אויף די וואך ווייל דאס קען מען נישט צוקוקן די ווייטאג, און מען מוז עפעס טון.